בית חלקים משיחת פורים תשמ ג. וואס דאס איז כאמור בשעת מ'וועט זיך מתרכז זיין אויף די צוויי עניינים איז קיין ספק נישט אז איין ענין וועט ארויסהעלפן דעם צווייטן, די השתדלות בנוגע צו אחינו בני ישראל מאחורי מסך הברזל וועט זיכער ארויסהעלפן צו די אלע משתדלים. אז זיי זאלן ארויסנעמען זייערע נאענטע פון די מסך הברזל פון יצר הרע וואס געפינען זיך נאך מאיזה סיבה שתהיה אין די געפאנגענשאפט פון דעם יצר הרע פון קל זר אשר בקרבך, וואס פריער איז ער געווען ווי די גמרא זאגט מער נישט ווי אן אורח, א הלך, דערנאך איז ער געווארן אן אורח, דערנאך איז ער געווארן דער בעל הבית. און האט איבערגענומען די באלעבאטישקייט פון די מענטשן, און זעצט אריין דעם נפש אלוקית אין בית האסורים, און בשעת ער נעמט ארויס, העלפט ארויס נעמען א אידן פון בית האסורים כפשוטו, איז דאס מוסיף בברכתו של השם, וואס מידתו איז כנגד מידה אין דעם זעלבן ענין, נאר בית האסורים הרוחני, אז עם זאל זיין לייכטער זיך איינקערן מיט זיין יצר הרע בנוגע צו זיך, על דרך זה אויכעט בנוגע צו אלע זיינע קרובים אדער אייגענע קינדער חס ושלום אויב זיי זיינען אין אזא מין מעמד ומצב ארויסנעמען זיי פון זייער מסך הברזל. והמעשה הוא העיקר, אז ס'כדאי ונכון וטוב ואמת וישר מיט אלע חמישה עשר לשונות, אז מ'זאל זיך מחליט זיין כל אחד ואחת אלס חוטב עציך ושואב מימיך אלס א יחיד, על אחת כמה וכמה ראשיכם שבטיכם, און די וואס קענען האבן א השפעה על הרבים. על אחת כמה וכמה אויף א גרויסן רבים, אויף א גרויסן ציבור, אז דער ענין שהזמן גרמא לויט די ידיעות וואס קומען אן מאחורי מסך הברזל, איז דאס די לעצטע, די העכסטע צייט אז מען זאל טון, באופן טאקע אין אן אופן ללא התגרות, ווארום דאס ברענגט צו תוצאות הפוכות, אז מען איז צו רייצען מען דארף אבער ניט אנקומען צו רייצן זיך, כאמור לעיל מצד אט דער נקודה פון לעשות כרצון איש איז דאס א נקודה וואס זיי בארימען זיך און זיי טענה'ן און שטעלן דאס אלס א ביישפיל אנדערע, אז די חיים דארטן זיינען מיוסד אויף לעשות כרצון איש און געבן אים דעם הטוב והכי טוב והכי ישר. וואס דערפאר אז מ'וועט זיך מתרכז זיין אויף דער נקודה, צוזאמען דערמיט אויך אויף מתרכז זיין אויף א נקודה וואס זי בפני עצמה א דבר חיוני, אויף מציל זיין נפשות מישראל וואס געפינען זיך מאחורי מסך הברזל אין בתי ספר וואו מען דערמאנט נישט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, כמדובר כמה פעמים, מען האט זיך איינגעשפארט. און דא רחמנא לצלן אידן וואס ווילן דאס אנטאן אין א מאנטל פון צדק ויושר, אז אין אט די בתי ספר טאר מען נישט דערמאנען דעם שם השם בורא אדם ובורא עולם ומנהיגו, וכמדובר בארוכה אין די התוועדות שלפני זה. אויף ניט אראפגיין מיט נקודה העיקרית, בשעת מען איז מציל פון אזא מין בית ספר, איז ניט דער פשט אז מען איז מציל און משנה פון איין בית ספר ביז צו א צווייטן, מען נעמט אים ארויס פון א בית ספר וואס דארטן איז א גזירה, לויט דעם מצב איצטער, און מען וויל זיך איינריידן אז דאס איז א גזירה אמיתית מצד א קאנסטיטוציע וכו' אז לא יזכר ולא יפקד, זאגן א קינד אז ס'איז דא א בורא אדם א בורא עולם ומנהיגו ובורא אדם ומנהיגו וואס ער האט אן עין רואה ואוזן שומעת. וכמדובר כמה פעמים אז ס'דא א מקום פנוי, מען לאזט דארט נישט דערמאנען דעם אייבערשטן, ווערט דארט דערמאנט דער היפך פון דעם אייבערשטן, צי מען רופט עס אן בשם יצר הרע, אדער מען רופט עס אן בשם עבודה זרה, אדער מען רופט עס אן בשם תאוות פון זולל וסובא ובשרירות לבי אלך, אבער דער תוכן איז דער זעלבער, דאס איז דער היפך.

און ער זאל זיך צופאסן צו אן אנדער בית ספר, איז דאס בדוגמא ווי רחמנא ליצלן ווי א פאטער אדער א מוטער וועט זאגן דעם רופא אדער דעם מומחה וואס זאגט זיי זאלסט וויסן זיין דו האסט אפגעגעבן דיין אינגעלע און דיין מיידעלע אין א בית ספר וואס דארטן טאר מען נישט דערמאנען דעם אייבערשטן במילא דערמאנט מען דארטן האיש הישר בעיניו יעשה. און א איש הישר בעיניו יעשה, מישט זיך אריין דער ענין התאוה וכו', ווי דער פאטער און דער מוטער זעען דאס ביי די קינדער אליין, זיי דארפן נישט האבן מען זאל זיי דערציילן דערפון, וועט דער רופא זאגן אז דאס איז א ענין וואס שאדט, וועט דער פאטער און מוטער ענטפערן אז וויבאלד אז א יאר אדער חדשים האט ער דארט געלערנט און ער לעבט נאך. איז דאך דאס גופא א ראיה אז דעם סם היפך החיים וואס ער באקומט איז דאס אין אזא מין קליינע כמות אז ס'דארף זיך אנקלייבן ביז וויפיל צייט, ביז וואנעט דאס וועט שטעלן בסכנה חייו, און וואס איז אט די אחריות אז ער וועט ווארטן ביז ענדע זומער, איז א נארמאלע פאטער און א נארמאלער מוטער אז מ'וועט אים זאגן בדברים היוצאים מן הלב אז דאס איז א ענין פון היפך סם חיים און מען קען נישט משער זיין ווען ס'וועט זיך צוזאמענקלייבן די כמות וואס שטעלט בסכנה ממש, על אחת כמה וכמה אז זי קען נישט משער זיין די זאך וואס שטעלט אין די סכנה פון א בעל מום ברוחניות. וואס דאס איז פארבונדן מיט א בעל מום בגשמיות, איז אטא דעמאלט איז א זיכערע זאך אז אויב נאר מ'וועט טאן אין דעם במרץ המתאים ובדברים היוצאים מן הלב, וועט מען זיכער פועל זיין ביי יעדער אידישן פאטער און ביי יעדער אידישע מוטער אז זאלן גלייך נישט ווארטנדיג אויפן ענדע זמן ארויסנעמען זייערע קינדער פון די בתי ספר וואו מען האט גע'אסר'ט רחמנא ליצלן דערמאנען אט דעם נאמען פון א בורא אדם ומנהיגו, נאר איש בשרירות ליבו ילך הישר בעיניו יעשה, און זיי וועלן דאס טון בהקדם, וכאמור לעיל די ביידע עניינים איז א זיכערע זאך אז זיי וועלן ארויסהעלפן איינער די צווייטע. בפרט נאך אז זיי האבן א נקודה משותפת אז ביידע דארף מען ארויס נעמען לחיים פון היפך החיים, ווי ס'איז געווען דער נס פון פורים, ווי די גמרא און מדרש איז מבחין די אויסגעטיילטקייט פון פורים, אז יום טוב גאולת פסח איז געווען מעבדות לחירות ומאפלה לאור גדול, דער נס פון פורים איז געווען מ'האט ארויס גענומען לחיים פון היפך החיים. וואס וועגן דערויף רעדט זיך דאס אין די ביידע עניינים בנוגע צו חיים, חיי הנפש, וואס ביי א אידן איז דערמיט פארבונדן אויך די חיי הגוף בפשטות, און ויהי רצון אז דאס וואס האט זיך גערעדט וואס ס'קומט ניט ניט בכמות ניט באיכות לגבי גודל הענין און די אויף וויפיל דער ענין איז נוגע, וכאמור אין דרוף איז א זיכערע זאך אז יעדער קען אויפטון בענייני כאמור לעיל א יחיד צווישן יחידים, און ראשיכם שבטיכם צווישן א גאנצן שבט, און צווישן די א גאנצע ציבור, על אחת כמה וכמה די וואס האבן השפעה אין עיר הבירה פון כל המדינה כולה, אדער די וואס האבן השפעה אין עיר הבירה פון דעם סטעיט,

אויף דאס אבער שלא בערך צו דעם ומצאת, און ויהי רצון כמדובר אז מ'זאל טון אין דעם אין די עניינים אין אן אופן פון עד דלא ידע שלא במדידה והגבלה, וועט עס ברענגען א שמחה וואס מ'עט זען א פרי טוב בעמלו, נוסף אויף די שמחה פון די קינדער וואס מ'עט זיי מציל זיין פון היפך החיים לחיים. נוסף אויף יעניקע וואס מ'עט זיי מציל זיין מאחורי מסך הברזל, און זיי וועלן ארויס און קענען זיך באזעצן אין דעם ארט וואו זיי וועלן אויסקלייבן ברצונם הטוב מצד עצמם, ניט זאגן זיי קיין דעות וכו', און ויהי רצון אז דאס זאל זיין נאך כאמור שלא בערך מערער וויפיל ס'האט זיך דא גערעדט.

בעצם היום הזה בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו לחיים.